שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס.

חשוב'ער עולם, מיר זענען זיך צונויפגעקומען אויף א יום טוב'דיגן אוונט היינט, אבער צום באדויערן דארף מען אויכעט אנהייבן מיט עפעס וואס מיר האבן וואס איז נישט אין גייסט פון דעם אוונט, ווייל די אידישע קולטור וועלט און די אידישע ליטעראטור האט געליטן א גרויסע אבידה מיט'ן אוועקגיין פון אונז.

כ'מוז זיך אבער מודה זיין אז אחוץ מיין שטענדיגן פחד ווען איך דארף רעדן פאר אן עולם, איז צוגעקומען א באזונדערע אומרו פאר אן אחריות וואס לאזט זיך אפשר אמבעסטן פארמולירן מיט א שורה מיט וועלכער רחל הייבט אן א פאעטישע שאפונג, כ'האב מורא פאר דער ערשטער שורה פון א ליד, אזוי זאגט רחל אין גענאד פון ווארט

איז ליטעראַטור בכלל, און הײַנטיקע פּאָעזיע בפֿרט, מער ווי אַ קינסטלערישע פֿאָרעם צו זעטיקן אונדזער עסטעטישן און מענטשלעכן באַגער פֿאַר גײַסטיקן אויסלעבן זיך. עס איז אַ טייל פֿון אונדזער פֿאַרלאַנג שטיל צו וויינען, אײַנגעהאַלטן צו שרײַען, און אָפֿט מאָל

צום סוף איז זי געווארן, ווי זי זאגט אין איינע פון אירע לידער, די היטערן פון חרובע היימען און פון גאסן טויטע. מענטשן וואס וואלטן די ערד באארבעט, וועגן וועמענס ערדישע פארלאנגען זי וואלט געשריבן, די מענטשן זענען מער נישטא. נאר זייערע נעמען, זאגט זי אין אן אנדער ליד, זיצן שבעה נאך זיך אליין, נאכן אייגענעם געדעכעניש.

און ווי ה' לייוויק עליו השלום האט געזאגט אין זיין רעפעראט דער אידישער שרייבער און די אידישע ליטעראטור אז, און איך ציטיר, אין אזא פארצערטלטער און פיבערדיגער איינזאמקייט קען דער אידישער דיכטער געפינען אמאל זיין אנטרינונג, ער פארשליסט זיך אין זיינע ד' אמות, און אויב ער איז נישט קיין פארביטערטער, געפינט ער טרייסט אין זיין שעפערישער אליינקייט. פון דער פארשלאסנקייט אין זיך קומט ארויס די שטארקייט פון פארטיפטער פאעזיע, וואס א גרויסע קינסטלערין קען געבן, און דער באזונדערע געשריי פון א מאמע וואס קלאגט אויפן חורבן פון אייגענע און נאענטע, און פון א גאנץ פאלק. רחל קארן פארענדיגט דאס איצטיגע בוך

וואס איז טיף פארבארגן. געווענליך קענען אמאל טראגעדיעס מאכן מענטשן ערגער, ביטערער. אונזער טראגעדיע האט געוויזן עפעס אנדערש. אונזער גרויסע טראגעדיע האט אונזערע איידעלע געמאכט נאך פיינפילנדיגער, און אונזערע גרויסע פאעטן געמאכט נאך מענטשליכער, סענסיטיווער,

וואס איך האב געגעבן צום היינטיגן אוונט, וויל איך אייך זאגן עפעס נאך וואס וועט אלעמען געוואלדיג הנאה טון. עס איז פאר מיר א באזונדערע פארגעניגן צו ברענגען אייך די ידיעה אז רחל קארן האט געקראגן צוגעטיילט

צוויי למד פרעמיעס פאר באשערטקייט און ניין דערציילונגען, די חיים גרינבערג פרעמיע פאר ליטערארשער טעטיקייט, פרעמיע פון קולטור קאנגרעס פאר דער דערציילונג בראניא אין דער גאלדענער קייט, א צווייטע פרעמיע פון קולטור קאנגרעס פאר דעם בוך פון יענער זייט ליד, און א פרעמיע פון בוך קאונסיל אוו אמעריקא ניו יארק פאר שאפונגען אין אידיש, העברעאיש און ענגליש, און איצט איז די לייוויק פרעמיע. זאל זיין מיט מזל אין א גוטער שעה, און צו נאך ווייטערדיגע גרויסע שעפערישע דערגרייכונגען. מיינע פריינד, מיר וועלן איצט הערן דעם אריינבליק אין רחל קארנס שאפן פון חבר יעקב זיפער, עס איז נישט שייך פארצושטעלן פאר אייך חבר זיפער וואס איז אחוץ אלע אנדערע זאכן א ליטעראטור קענער פון גאר א הויכע מדריגה און דערצו א גרויסער חסיד פון רחל קארן אין זיין ארבעט פון א פרייוויליגן מוכר ספרים פון צייט צו צייט אט א פאר ביכער וואס א אידישער שרייבער גיט ארויס איז ביי אים א באזונדערע יום טוב.

שענעם דאנק חבר טענצער, און א דאנק רחלען פאר די געלעגנהייט וואס ביי איהר יום טוב קען מען זאגן אפאר ווערטער, און איך האב אין דער ערשטער רייע האט מיר א חבר וואס וואלט זיכער דא געווען היינט איידער איך בין אזוי צו זאגן אריבערגעטראטן די שוועל צו גיין אהער, האט ער מיר אנגעקלינגען און געבעטן אז איך זאל, ער האט עס געמיינט פריוואט, זאגן רחלען אי א מזל טוב, און האט מיר אויך באפולמעכטיגט אז איך קען איבערנעמען זיין קוש, דאס איז חבר קעלעס, וועלכער פילט זיך שוין בעסער אבער נישט גענוג גוט צו זיין היינט. גיב איך אייך איבער זיין ברכה און זיין מזל טוב און קוש אן אנדערס מאל, יא? און איך וויל אייך.
ס'איז זיכער.
יא. אין סארקעס נאמען און אין מיין נאמען אייך איבערגעבן אונזער הארציגע אמת'ע פרייד מיט אייער קריגן דעם לייוויק פרייז, וואס נישט נאר האט איר כשר פארדינט, נאר עס איז עפעס אזוי ווי מסתם ווי פארטראכט געווארן אז ס'זאלן עס קריגן אזעלכע ווי איר, און מיר האבן לאנג געווארט אז איר זאלט עס קריגן, אזוי אז איך גלייב אז איר אלע זענט אויך צופרידן דערפון. און איצט צום ענין. יעדעס מאל. ווען איך לייען זיך אריין אין רחל קארן'ס א ניי ליד, בפרט נאך א ניי בוך, ווילט זיך מיר זייער שטארק אריינפרעסן דאס איבערגעלעבטע, ווייל אנדערש קען איך נישט רעדן ווי וועגן נאר איבערלעבן. אין געצאַמטע װערטער, װאָס זאָלן, װי זי אַלײן טוט עס אַזױ מײַסטעריש, רעדן אױפֿן װוּנק און זיך אַנטפּלעקן דורך אַ רמז. איך מײן, אַז בכלל איז נישט מעגלעך צו רעדן װעגן קינסטלערישן שאַפֿן אַנדערש װי אױפֿן װוּנק. װײַל װיפֿל דו זאָלסט נישט פּרוּװן אױפֿדעקן און קלאָרער מאַכן דאָס איבערגעלעבטע געפֿיל בײַם לײענען, בלייבט אלס מער נישט דערזאגט און פארהוילן, ווי עס איז געווענליך מיט קינסטלערישע ווערק אליין. ליינענדיג דאס נייע בוך אויפן שארף פון א רגע, אין וועלכן א דינער ליריזם און שטילער צידוק הדין פלאטערט און ציטערט צוזאמען מיטן אויפלויכט פון דער לעצטער דערווייל נאך פארהוילענער רגע וועלכע איז אנגעברייט פאר יעדן לעבעדיגן. אין דעם דאזיגן ווילן צו צמצום איז מיר נאך שטארקער געווארן. נאר איידער איך פרואוו עס טאן, וויל איך אייך אריינפירן אין דער הויפט שטימונג פון דעם נייעם בוך דורכ'ן ליינען דאס ליד עס פלאטערן. עס פלאטערן און ציטערן שוין איבער מיר די רגעס

ווען די פּויערטעס האָבן זיך אַוועקגעשטעלט אויף די שוועלן פֿון זייערע פּאָדווערעס, ווי מיר פֿלעגן עס רופֿן, און אַרײַנרופֿן די בהמות, ספּעציעל די, וואָס האָבן נאָך צוריקגעדרייט די קעפּלעך צום פֿעלד און צום וואַלד, האָט מען זיי גערופֿן מיט אַזאַ צוציִענדיקן ניגון, אַחויטשע! אַחויטשע! דאָס מיינט, קום אַרײַן! אַחויטשע! אַחויטשע! אַזוי איז אויך געשטאַנען מײַן מאַמע בײַ מיר, געהיט מיין ערשטן טריט, בעת עס האָבן זיך אין אירע ברוינע אויגן מיט ליבשאַפט אַלע פרילינגן צעבליט. מיר דאַכט, ווי איך וואָלט איצט פון דער ווייטער ווייט אַ קול דערהערט, שוין צייט, זאָלסט אויפהערן צו ראַטשקען זיך פּאַזע ערד, און חויטשע, חויטשע, שטעל זיך אויף אַליין, הויב אויף צום הימל דיינע אויגן, דו זעסט, עס ווארט אויף דיר א סטעזשקע אין דער הייך, א זיבן-פאכיג פארביגער צעשטראלטער רעגן-בויגן. אט אזא איז די שטימונג אין דעם בוך. דאס איבערלעבן פון פארשוואונדענעם אנהייב קומט ווידער אויף אויף דער שוועל פון דער נאך פארהוילענער רגע. רחל קארנס שאפן וואלט איך געוואלט באצייכענען אן ערך אזוי. איר שאַפונגס וועלט גייט אויף מיט קרוב צו פֿינף און פֿערציק יאָר צוריק, צווישן הונדערט יאָך פעלד, אויף וועלכע עס הויערט דער טראַגיש מענטשליכער געראַנגל מיט זיין עלנט, טראָגט זיך דערנאָך אַוועק מיטן שטורעם אויף די באַשערטע היימלאָזע וועגן וואָס פאַרוואַנדלען אַלץ אין אַ שאָטן שפּיל וואָס שטייט אויף יענער זייט ליד און שאַרף פון אַ רגע. בלויז די גענאָד פֿון וואָרט, מיט וועלכן זי איז באַשאָנקען, גיט איר דעם כּוח אויפֿצושטעלן פֿאַר זיך און פֿאַר אונדז די דאָזיקע וועלט אירע, אַז מיר זאָלן זי זען מיט אירע אויגן, גאַנץ אין דער צעבראָכנקייט און פֿול אין איר הוילער שאָטנדיקייט. דורך בליציג שארפע ווארטבילדער און אויסגעהאמערטע פערזן ווי אויף קופערשטיכן, באווייזט זי דעם גרויל פונעם מענטשליכן געראנגל און מיט דינעם געשליפענעם ליריזם כשפט זי ארויס אלע וויסטענישן וואס מדברן אין מיינע אויסגעטרערטע טעג. דאס גייט צוזאמען מיט א צעווייטאגטער דערהויבענער בענקשאפט אויף דעם וואס האט אזוי צוזאגנדיג געליכטיגט אמאל, און האלט כסדר אין איין אויסגיין אויפן שארף פון די רגע. אט דערציילט זי אונז אין א ליד, אינעם ערשטן ליד פונעם בוך, ס'איז אויך געווען געדרוקט אינעם פריערדיגן, אויף דער שארף פון א רגע טליעט פלאמיגער אפשיין. פון בענקשאפט וואס האלט ביים פארגיין. עס בלייבט אבער תמיד דאס געפיל אז זי האט נאך אלץ נישט דערזאגט, נאך נישט אלץ אויסגעוויינט, און זי פארענדיגט דאס ליד, און איך פיל אויף מיין פנים, מיין שטערן, דעם אטעם פון א ווארט וואס איז פול מיט נאך נישט אויסגעוויינטע טרערן. פאר מיר איז דעריבער רחל'ס שאפן מער ווי א געווענטליכע דערשיינונג אין דער יידישער ליטעראטור. דורך איר שאפן קען מען טיפער אריינבליקן נישט נאר אין איר אייגענער צייט און שווערן איבערלעבן, נאר אויך ממש דערשפירן דעם אטעם פון אייביק גורל'דיגן אין דער וועלט, אין וועלכער עס קומט אונז אויס צו ראנגלען זיך און ארומוואגלען אין די געציילטע און באַשערטע יאָרן. רחל קאָרן איז אַזאַ שאַפֿערישע פּערזענלעכקייט, אין וועלכער די טיפֿסטע און דיננסטע ליריק לעבט זיך אויס אויפֿן קלאָרסטן און סינטעטישסטן אופֿן, מיט אָפֿענעם, כּמעט נאַטוראַליסטישער פּראָזע, וווּ דו קענסט נישט נאָר זען און שפּירן, נאָר טאַקע ממש אָנטאַפּן און דערפילן דעם ריח און טעם פון יעדער שורה און בילד. די ליריק און פראזע אין איר שאפן זענען אזוי אויסגערייפט אין איין גאנצקייט אין זייער דערשיינען אז בלויז נאר א געניט אויג און נאר א ראפינירטער געשמאק קען נאך געפינען שפליטערן פון די שפורן פון דעם געראנגל וואס קומט פאר אינעם קינסטלער אין דער פארהוילענער שפירונג פון יענער זייט וואס וויל ווערן ליד און מאחורי הפרגוד פונעם בילד וואס דארף ווערן מעשה. איר שאפן האלט אונז דעריבער אלעמאל געשפאנט און מאנט אויף א טיפערן אריינבליק אין דער וועלט פון וואנעט זי איז געקומען און דעם וועג און צייט וואס זי האט דורכגעמאכט. איך זע זי שטיין אויף די הונדערט יאך פעלד מיט וועלכע זי האט זיך באוויזן אין דער ייִדישער ליטעראַטור, אין אַ דאָרף אין גאַליציע, אין איר מלכות-דאָרף, וווּ ס'בליט דער רױטער מאָן, בלוטיק און רױ, און דאָך אין שײַן פֿון אַ גרױסן זונאױפֿגאַנג, און קױם געאַנטן, גרעלן פֿאַרגײן. דער מענטש דאָרט, אינעם געראַנגל מיט דער האַרטער נאַטור און אײגענעם גורל, איז א מין קרבן תמיד אויפן מזבח פון דער אייביג זיך ענדערנדיקער און דאך שטיין בלייבנדיקער צייט. דער איד אינדערמיט פון דעם איז דער בולטסטע צייכן פון אט דער גורלדיקייט. עס קומט אויס ממש ווי אין דעם וואונדערליכן אנווינקען פון בעל המדרש, ווען דער שונא האט געוואלט אויספרואוון צי ער וועט קענען אייננעמען ירושלים, צי איז שוין געקומען די צייט דערצו. דערציילט דער מדרש האט ער געשליידערט זיינע שפיזן אין אלע זייטן פון דער וועלט, און אלע שפיזן זענען געפלויגן צו דער זייט פון ירושלים, אפילו די געלייטערטע שטענדיג פארשטייענדיגע מיט רחמים פארגעבנדיגע מאמע איז נישט בכח צו לינדערן די וואונדן פון דער פאטאלע שפיל און ברוטאלן גורל. זי קען נישט מיט איר ווארעמע צונג אפלעקן און פארזיסן אביסל די געזאלצענע טרער. דער מאמע'ס ווייכע טריט און מענטשליך-הילפלאזע טרייסט קענען נישט בייקומען דעם קאלטן גרויל וואס פירט צו וואנדער, היימלאזיקייט און עלנד, ווען דער מענטש דערפילט זיך אינגאנצן אן א באדן אונטער די פיס, א ליידיגע הימל וואס הענגט איבער א פוסטקייט און חרוב'ע הוילקייט. דאס פיצל געוועזענע ערד הענגט ערגעץ על בלימה אויף גארנישט. אין פארהוילנקייט אויף יענער זייט ליד וואו עס בלוטיגן אלע אנגסטן און צערן פון אונזער געפריווטן דור. רחל דערציילט וועגן דעם אין א ליד, ס'איז שטיל איצט ארום מיר, מיט שטילקייט פון פארנאכט, עס שארכט בלויז אונטער מיין האנט דאס אנגעשריבענע בלאט, וואס וויל ווערן א היים פאר האלב פארגעסענע קינדהייט, און פרואווט ווערן א היים פארן אייגענעם נע-ונד. כדי אבער אנצונעמען די באשערטקייט אזוי ווי זי איז, און מאכן היים פון אייגענעם נע-ונד, מוז מען אויך דורך און דורך דורכגענומען ווערן מיטן געפיל פון דעם ביטערסטן וויסן אז עס איז מיין ווארט אזוי איינזאם ווי דו אין די הימלען פארשוועכטע און עס זוכט אין די סדום'יגע צייטן די לעצטע געטרייע גערעכטע. זי מוז זיך דעריבער שאפן אן אייגענע לאנדשאפט וואו צו קענען דערהאלטן זיך אינעם נע-ונד. ס'איז נישט מער די רויע לאנדשאפט פון ערד וואו עס בלוטיגט דער רויטער מאן. ס'איז אויך נישט מער די חלום לאנדשאפט פון דער טרויריג שענער בת מלכה ביים ברונעמס ראנד. ס'איז די נשמה לאנדשאפט פון אירע נייעסטע קינד נייעסטע לידער וואו עס קארטשען זיך אין אנגסטיגע יסורים די טרוימען וואס האבן אונז אלע אפגענארט און פארראטן. דארט ליגט פארפייניגט די האלב פארגעסענע קינדהייט וואס פלאטערט אין אנגסט איבערן פארשריבענעם בלאט. וואזשע איז די האלב פארגעסענע קינדהייט? די קינדהייט היים? איז עס בלויז די גרויליגע אנגסט און דערוויסן זיך אז אפילו די הונדערט יאכן פעלד זענען געווען נישט מער ווי אן איינגערעדטע אילוזיע, א הוילע אויסדאכטעניש, א מיאוסע פארשטייעניש? איז עס נאָר דאָס דערזען מיטן גאַנצן אַנטוישטן געמיט און געביין, אַז נישט יעקב האָט דאָרט געוואַרט אויף רחלען ביים פאַרדעקטן קוואַל, נאָר איוואַן גאָר מיט דער האַק אונטער דער פּאָלע. צי איז עס בלויז דאָס באַנעמען איצט דאָס קול פון דער אַלץ-וויסע קאַסאָווע, וואָס האָט דעם גזר פאָראויסגעזאָגט אונטערן מאָנאָטאָנעם בו-הו פון דער קוקאַווקעס, ציילן די יאָרן און די לעבנס און די לבֿנהס פֿאַרהוילנס פֿאַלשן זילבערשײַן? אַוודאי איז דאָס. ס'איז אָבער אויך דער מאַמעס וואַרטן מיט אַ תּפֿילה אויף די לעפֿצן, אויף דער רגע, ווען דאָס טעכטערל וועט זיך צוריקקערן פֿון דער שפּיל. אַ טרער אין אויג זאָגט אָן, עס איז שוין צײַט צו וויסן דעם פֿאַרהוילענעם אמת. עס איז שוין די העכסטע צייט צו דערמאנען זיך און אויפצוהערן פארשפילן זיך מיט נישט וויסן דעם באשעד. דער מאמע'ס גאנצע דורות'דיגע דערפארונג לעבט דאך מיט'ן איבער-רעאלן און אנגסטיגן רעאלן וויסן. אז בלויז א צייטווייליגע סוכה איז דאס וואס מיר רופן היים, און איז אלעמאל אונטערן צייכן פון געפארן און שטורעמס. מיט טיפער קינסטלערישער אינטואיציע דריקט עס רחל קארן אויס אין די ממש אפאקאליפטישע זעאונגען פון פארן שטורעם

וואס דארף ווערן איר נשמה לאנדשאפט וועלכע באגלייט דעם אידישן מענטשן פון סאמע אנהייב און דורך דעם לאנגן דורות'דיגן וואנדער, איך מיין דאס די נשמה לאנדשאפט פונעם תנך. ווער נאך ווי די אידישע שאפער פון די מדינה פוילן האבן אזוי נאנט געשפירט און געלעבט מיט דער תנך לאנדשאפט און זי צונויפגעקנאטן און סובלימירט אינעם פה-לין, וואס איז בלויז א מין אפרו-אומרו סטאציע אויפן לאנגן וועג. ביי די טייכן דארט, אויף די אפגעגרענעצטע שטיקלעך שווארצע ערד, איז די תנך-לאנדשאפט היימיש געפלאנצט געווארן. די אויסגעטריקנטע טייכן,

פֿון די חרובֿע נידריקע הײַזקעס און פֿון די זאַמד-פֿעלדער אַרום, האָבן די אַנגסט-קולות פֿאָרט גובֿר געװען די דרױסנדיקע שרעק מיט אַ קלאָרן געפֿליסטער, נעשה ונשמע. אױך דער באַרג תּבֿור און דער עיבֿל און דער גריזים מיט די ברכות און קללות, האבן ארומגערינגלט די היים ווי אייביגע שומרים און עדות, און ווער דערקענט עס נישט דעם הר נבו לעבן וואלד דארט, לייג בלויז גוט צו דאס אויער און הארץ, און וועסט דערפילן ווי דער גאנצער ארום מיט די זאמדן און שלאנקע טאפאליעס ביי דער זייט, ציטערן מיטן צער פון משה'ס געזעגענען זיך מיט דער עדה, וואס קען זיך שוין קוים דערווארטן צו פארלאזן דעם מדבר. איי ווען ער זאל געווען קענען מיטגיין מיט זיי דאמאלס קיין ישראל, וואלט דאך שוין מער קיין נע ונד נישט געווען, און מיר וואלטן נישט געדארפט לייטערן איצט די שרעק היילן אונטער דעם פריצישן הויף כדי זיי זאלן קענען ווערן דער געהיימער וועג וואס וועט צום שנעלסטן ברענגען צוריק אהיים. ווער האט דען נאך אזויפיל כח צו ווארטן און ווארטן ביז משיח וועט אליין קומען און ווייזן דעם וועג, און אינצווישן, כדי מען זאל ווי עס איז קענען אויסהאלטן ביז ווען מ'וועט געפינען דעם וועג און ברענגען די גאולה, האבן אויף די זאמדיגע טראקטן אין די טונקעלע וועלדער, אליהו הנביא, דער בעל שם טוב הקדוש, און ר' לייב שרה'ס געשפאנט ווי פארשטעלטע ארעמע לייט, מיט גאר דעם פלאם פון גערעכטן צארן קעגן די רשעות. און מילדער גוטסקייט צו אן עדה אין נויט, צו אן ארעמאן פארווארפן אין א העק פון א תפיסה, וואס דארף נעבעך גרויס רחמים, און שפעטער צו פאר אונזערע אויגן שוין האבן די יונגען פון די הינטערגעסלעך, אונטער די פארשידענסטע נעמען און פאנען זיך געזאמלט אויף די זעלבע וועגן, און אין די זעלבע וועלדער מיט די היילן, מיטן זעלבן ברען קעגן די רשעות, און געפיבערט מיטן אייביקן נייעם חזון פון א נייעם הימל און א זיכערער ערד. אין דער דאזיקער לאנדשאפט האט אויך שרה בת טובים ארומגעשוועבט, ווי די גוטע מאמע מיט שטארקונג און טרייסט, זומער אויף די גאָלדענע זאַנגען שפּיצן און ווינטער אויף די פֿאַרשנײטע פֿאַרפֿראָרענע טײַכן. אויך דער צונויפֿשטויס פֿון די פֿעלקער און געטער דאָרט איז בלויז אַן אָפּשײַן פֿון דעם געראַנגל פֿון יעקבֿ און עשׂו אויפֿן שיידוועג קיין כּנען און שׂעיר, אַ שפּיל אויף טויט און לעבן צווישן דעם גאָט פֿון אַבֿרהם מיט די אָפּגעטער פֿון זײַנע פֿאַרפֿירטע אָבֿות. אלע איצטיגע קרבנות זענען נאר אן איבערשפיל פונעם אור-גורל שפיל פון עקידה און באשערטן קרבן. דאס דאזיגע דערזען די ווייטע חרובע היים, ווי הינטער-באוואוסטזיניג עס זאל נישט זיין, גיט דעם שליסל צו רחל קארן'ס כסדר'דיגן דערזען די תנך בילדער אין סאמע שווערן נאווענאט אירן, וועלכע ווערן אלץ קלארער ארויסגעבראכט אין די לעצטע ווערק. דורך אט דער נשמה לאנדשאפט לאזט זי אונז דערהערן דאס געוויין און געטרויער וואס גייט אויף פון דארט צוזאמען מיטן אייביגן בטחון און גורל'דיגער באשערטקייט, וואס באגלייט אונז אפן און פארבארגן. דערביי שטייט איר פארן קינסטלערישן אויג דאס רעאלע און איבער-רעאלע געשטאלט פון דער אומגעקומענער מאמען. אויף דער שוועל, וואס איז מער קיין שוועל נישט, שטייט זי, אן די שטעק שיך אפילו, ווייל זיי זענען אויך שוין דארט וואו אלץ איז אוועק.

צו די אלטע ברעגעס, כדי דאס צו באנעמען און קענען מיטגיין מיט רחל קארן אין אירע לאנדשאפטן, דארף מען טיפער אריינקוקן אין די געהאמערטע בילדער פון איר פראזע און ליד, פארטיפטע אהנונגען און צוטרייסלטן געמיט, וואס האלט זיך אין איין אנטפלעקן אין די לעצטע לידער. אין יעדן פון זיי איז דא א טייל פון דער אנגסט און וויזיע און זוכן א באשייד פון דער באשערטער גורל'דיגקייט. ווען די צייט זאל דערלויבן, וואלט זיכער געווען כדאי צו רעדן אויספירליך אי וועגן דעם. און דער עיקר אויך וועגן רחל'ס שפראך-רייכקייט און בליציגע אויסדריקן, וואס וועלן בלייבן אין דער יידישער פאעזיע ווי הויך-שעפערישע דערגרייכונגען. וועל איך בלויז אנווינקען אויף א פאר פון זיי אין דעם נייעם בוך אויפן שארף פון א רגע. פארטייעט אין ווינקלען וועלקט שטילקייט מיט טרויער. צעגעשענטע האפנונג. פארן בראשית פון ווארט, דאס גערעטעניש פון טרערן, א נגידות'טע פון טרויער, דער דפק פון ווארט, פארשעמטע נעמען, און אסאך אסאך אנדערע אזעלכע דימענטלעך. אויך דער נאמען פון דעם נייעם בוך וואס איז א שורה פון א ליד איז א פארכאפנדיגער אימאזש, ווי אויפן וואונק, ווי די שארף פון א רגע בליצט אדורך אין דער אייביגע צייט. אין דעם בוך איז אויך פאראן א סעריע ישראל לידער אין וועלכע די אנגעלאדענקייט פון אירע ערשטע לידער איז סובלימירט דורך דער שטילקייט און איינגעהאלטנקייט פון נאכן שטורעם. שוין ביז גאר חנעוודיג זענען די עטליכע שפילעוודיגע לידער אין דעם לעצטן אפטייל. די שפילעוודיגקייט פון פערז זעהט זיך אגב אן אויך אין א צאל אנדערע לידער. זאל עס זיין א סימן פון א געלייטערטער רו וואס קומט. שווער נאך עפעס צו זאגן וועגן דעם. נאר א גוטער אפרו איז עס. און רחל מעג זיך פארגינען אביסל א שפיל טון סתם אזוי זיך אויב זי קען נאר. און שליסן וויל איך מיט א ליד וואס האט אלע מעלות. פון רחל'ס דערציילערישן ליריזם אין קלארן בילד, און איז באהויכט מיטן באטריבטן הויפט-טאן אירן אויף דער גורל'דיגער באשערטקייט פונעם מענטשליכן נישט וויסן וואס עס וועט מיט איר געשען. דאס ליד געפינט זיך אין דעם נייעם בוך און הייסט ווי זי רופט עס די טרויעריג-שענע בת מלכה.

ווייס איידעלע האנט וואָראָזשען די דאָלע פאַרהוילן, פאַרהוילן און אומבאַקאַנט. כ'פלעג שטיין ביים פענצטער און קוקן דורך שמאָלן גאַרדינען שפּאַלט, צי ס'וועט זיך דאָ באַווייזן פון שלאַנקן פּרינץ די געשטאַלט. ס'איז געווען אַזוי שיין דער אָנהייב פון דער מעשה, גלײַך זי װאָלט זיך באַצײַטנס געגרײט אױסצושעפּן די שטערן פֿון הימל מיטן עמער, װאָס הענגט איבערן ברונעם אױף אַ שװערער אײַזערענער קײט. און דער סוף פֿון דער מעשׂה, די ענדע, אַז קײן סוף איז נישטאָ. בײַ דעם זױם, װוּ עס שװימען די נעכטנס אַרײַן אינעם מאָרגן, הױבט זיך אַלץ אָן אױף עס נײַ, אַלץ אױף עס נײַ. אונטער דעם אטעם פון טרוים וויל איך אייך ווינטשן רחל איר זאלט נאך לאנגע לאנגע יארן טרוימען צוזאמען מיט אונז און מיר זאלן אויך קענען מיטטרוימען מיט אייך.

דאס איז די שטאט וואו רחל קארן איז געווען אין דער צייט פון דער מלחמה. איך האב נישט געוואוסט דענסמאלט אז רחל קארן וואוינט דארט, איז דארט. אבער ווען איך בין געקומען צוריק אין מיין שטאט האט מען מיר געזאגט שפעטער, האסט דורכגעלאזט אזא געלעגנהייט צו זען און באזוכן רחל קארן. האב איך נאטירליך בין איך געווען זייער נישט צופרידן וואס איך האב דורכגעלאזט אזא געלעגנהייט, אבער איך האב דענצעלט געטראכט ביי זיך אז אויב מיר האבן זיך שוין אפשר מייאש געווען אז ס'איז דא א נארמאלע וועלט, אז ס'איז דא עפעס א וועלט צו וועלכע מ'וועט נאכאמאל קומען צוריק, האט מיר דער נאמען רחל קארן צוריקגעבראכט צו דער דאזיגער וועלט, און איך האב אפשר דענסמאל נישט געטראכט אין די טערמינען וואס היינט, נאר איין זאך האב איך יא געטראכט, אויב עס איז דא א בת מלכה פון אונזער אידישער וועלט פארווארפן נישט ווייט פון פון דערטן וואו עס זענען דא אזויפיל נע-ונד'ע מענטשן פון פוילן און פון אונזער אידן, איז נאך דא ערגעץ א מלוכה צו וועלכע מ'וועלן זיך אומקערן, און איך האב היינט דעם זכות.

א די וואך, דער אנהייב פון די וואך הייבט זיך אן הייסט עס מיט א נול, אבער היינט פיל איך עפעס יום-טוב'דיג, איך פיל זיך יום-טוב'דיג צוליב דעם וואס אזויפיל פריינד, נאנטע פריינד און לייענער זענען היינט דא פארזאמלט, און איך פיל זיך זייער געהויבן מיט די ווערטער פון לייבל טענצער דעם פארזיצער און מיין פריינד. פון לאנגע יארן יעקב זיפער, איך וועל אייך זאגן אז זיי האבן גערעדט אזוי פאעטיש, איך מוז שוין רעדן פראזאאיש, ס'וואלט געוועזן טאקע צופיל פאעזיע פאר איין אוונט, זיי האבן זיך טיף אריינגעגראבן, אריינגעאקערט, און זיי האבן טאקע דאס תמצית'דיגע ארויסגעהויבן, דאס עיקר'דיגסטע, דעם אנהייב מיינעם, דאס דארף, דער רויטער מאָן, די ערד, ביז צו די לידער פֿון וואַנדער, פֿון נע-ונד, היימלאָזיקייט, און וועלן זיך איינוואָרצלען ערגעץ-וווּ, זאָל עס זײַן אַפֿילו אין דער היימלאָזיקייט. און דער הײַנטיקער יום-טובֿ טובֿ פֿון דערשײַנען דעם בוך און אײַנאָרדנען דורך דער ביבליאָטעק דעם אָוונט, פֿאַר וועלכן איך דאַנק זייער, איז געכפלט געווארן דורך עפעס אן אומגעריכטן אקט ווי א באשערטקייט, דאס הייסט וואס צוגעטיילט געווארן מיר גראד ערב דעם אוונט די לייוויק פרעמיע, איז וויל איך אייך זאגן אז ס'איז דא א אידיש שפריכווארט, אן אלט שפריכווארט, ביי א שווערן וואגן איז לייכט צופיסנס צו גיין, זאג איך אייך,

דווקא א פראזאישן, ווייל אנדערש קען עס נישט זיין, נאך אזויפיל פאעזיע, בא אמת, די אלע ווערטער זענען געווען ווי פערל אויפגעצויגענע אויף א שנירל, און כ'האב געהאט א גרויסע הנאה סיי פון דער טעמע, סיי פון דעם אריינדרינגען טיף, איך האב זיך צוגעהערט ווי ס'וואלט עפעס וועגן א פרעמדן מענטש דארט געזאגט געווארן, און ס'האט מיך שטארק דערפרייט און דערהויבן. די היינטיגע טעמע איז א דיאלאג מיט דער צייט. עפעס א מאדנע טעמע אפשר? איך האב בדעה געהאט בלויז צו רעדן וועגן פאעזיע היינט, וועגן לידער, אבער דער דירעקטאר פון דער ביבליאטעיק, פריינד פאול טרעפמאן, האט געזאגט, בעסער א טעמע. נו, האב איך צוגעגרייט א טעמע, און דעם טיטל פון דער טעמע קענט איר שוין. אזעלכע דיאלאגן קען מען פירן אחוץ מיט ווארט אויך אויף שטום-לשון, דורך קלאנג

וואס גיט דעם ווארט די העכסטע פריווילעגיע, די בכורה אין דעם זין. לויט דער אידישער מסורה שטייט דאס ווארט צוקאפנס פון בראשית ביים באשאפן דעם הימל, די זין מיט אלע פלאנעטן, די ערד

וואלט נישט געווען מעגליך די ארגאניזירטע קאאפעראציע ביים פלאנירן און דורכפירן די אלע אונטערנעמונגען וואס האבן דעם מענטש אוועקגעשטעלט אלס הערשער און באהערשער פון זיין ארומרינגלונג. חיות

די עלטסטע און געניטסטע ארכיטעקטן, אן שום מאסן און אינסטרומענטן, קאנסטרואירן זיי געאמעטריש פערפעקטע קעמערלעך פון וואקס. אין אפריקע זענען פאראן פייגל וואס וועבן אויס מיט די שנאבלען פון גרע פון גרעזער און שטענגלעך נעסטן, און זייער וועבער-קונסט איז עלטער פון דעם

דורך א בילדער-שריפט אויף די פעלזן-ווענט און שפעטער-צו אויף ליימענע טאוולען. די פרימיטיווע בילדלעך וואס האבן געדארפט איבערגעבן דעם אינהאלט פון ווארט זענען געווארן כלים אויף צו באווארענען און איבערגעבן דעם אינהאלט פון ווארט און פאר די קומענדיגע דורות די גאנצע געשיכטליכע אנטוויקלונג. די נאטור האט זיך אירע געזעצן פון וואקסן, בליען, פון פארוועלקן, פון געבורט און פון טויט. אבער דער מענטש האט מיט זיינע דורך אים געשאפענע געזעצן איינגעפירט א סדר אויף אלע אים צוגענגליכע געביטן. אזוי ארום איז ער געווארן נישט בלויז זיין אייגענער שומר, נאר אויך דער שומר פון זיינע מיטמענטשן. דאס האט דורכפירן געקענט בלויז מיטן כח פון ווארט וואס האט פארביטן די דובינה, דעם שטעקן אין דעם מענטש'ס האנט. יעדע תקופה האט אויף אן אנדערן אופן אויסגעדריקט איר שטעלונג, איר באציאונג צום ווארט. וואס העכער דער שטאפל פון קולטור, אלץ מער חשיבות האט באקומען דאס ווארט. אזויערנאך איז די געגעבענע תקופה לויט איר באציאונג צום ווארט געווארן ווי א שפיגל וואס שפיגלט אפ די גרויסקייט אדער געפאלנקייט פון יעדן דור באזונדער. עס זענען געווען צייטן ווען מען האט געדינט דעם ווארט, צייטן ווען מען האט זיך געלאזט פון ווארט באדינען, און אויך צייטן בעת מען האט עס פראסט פשוט געפרואווט פארשקלאפן און צואווארפן ווי א טראפעי צו די מעכטיגע. די גרעסטע טיראנען פון די אמאליגע צייטן און אויך פון היינט, טיראנען וואס געוועלטיגן איבער מענטשליכע לעבנס און פארקנעכטן דאס ווארט, האבן גלייכצייטיג מורא פאר דעם אונטערדריקטן ווארט וואס טראגט אין זיך די גרעסטע געפארן פאר זיי. דער סוד פון קרעאטיווקייט, נישט געקוקט אויף די וויסנשאפטליכע טעאריעס, איז נאך אלץ פארבארגן און פארהוילן, מחמת דעם וואס די טעאריע וועגן גענעטיק די ירושה-צעלן לאזט זיך נישט אנווענדן אויף די געביטן פון קונסט און ליטעראטור. אין מלכות פון קונסט און ליטעראטור גילט נישט קיין געירשנטער ייחוס, נישט דאס רעכט פון בכורה'שאפט, נישטא קיין באשטימטן ראנג ס'איז דא בלויז די שעפערישע מדריגה פון קינסטלער. דא קומט פאר דאס פארקערטע ווי אויף אלע אנדערע געביטן פון לעבן, ווי טאטעס באווארענען זייערע קינדער מיט פעלדער, הייזער, פאבריקן. וואס גרעסער, גאונישער דער פאטער אלץ מאגערער דער חלק גייסטיגער ירושה וואס באקומען זיינע קינדער. א גרויסער שרייבער אדער קינסטלער איז נישט קיין צופעליגקייט אין דער געשיכטע פון א פאלק, ער איז דער פועל יוצא פון א געשיכטליכער געזעצמעסיגקייט און נויטווענדיקייט, ער איז א פראדוקט פון דורות'דיגער אנטוויקלונג און הארעוואניע, פון אסאך דורות, איז דער דאזיגער פראצעס אנגעגאנגען אין דער טונקלער לאבאראטאריע פון פאלק'ס אונטערבאוואוסטזיין, בעת זיי האבן זיך געמיהט אויסצופראדוצירן אזא פערפעקטן יחיד, וואס זאל ווערן דעם פאלק'ס צונג, זכּרון און געוויסן. און דאָס איז נישט פֿאָרגעקומען אַליין פֿון זיך אָדער אויף עפּעס אַ באַפֿעל, דאָס האָט גורם געווען דעם פֿאָלקס פֿאַרטײַטע בענקשאַפֿט צו אַ ליכטיקערן מאָרגן, דעם פֿאָלקס שעפֿערישקייט,

און די געגנווארט מיט דער צוקונפט. צוליב די פאפיראסן מוז איך טרינקען מער וואסער. עס איז פאראן עפעס א געהיימער געבורטן קאנטראל ווען עס האנדלט זיך וועגן גרויסע טאלאנטן. נאכן ברענגען אויף דער וועלט אזא פערפעקטן יחיד מוז זיך די נאטור אפרוען נאך דער געוואלדיגער אנשטרענגונג. אויך אויף דעם געביט הערשט דאס געניאלע אידישע געזעץ פון שמיטה. פונקט ווי דער שעפערישער מענטש לעבט אין צייט, קען זיך נישט אפגרענעצן פון איר, אזוי לעבט אויך די צייט אין אים און צייטיגט אויס זיין אנטוויקלונג אין א געוויסע ריכטונג. דער קינסטלער און שרייבער ווערט באאיינפלוסט פון דעם ארום, אבער גלייכצייטיג

זיך אנטקעגן צו שטעלן די אלגעמיין אנגענומענע סטאנדארטנע אמת'ן, און זענען מקריב א רואיק באווארנט לעבן כדי צו בלייבן געטריי די אייגענע איבערצייגונגען און פרינציפן. נאך אין אלטן גריכנלאנד האט סוקראטעס געמוזט באצאלן מיטן לעבן פאר זיינע נייע

עס זענען געווען שרייבער און קינסטלער וואס פלעגן דינען מיט לייב און לעבן זייערע הערשער, אויסגעגעבן זיך אליין אין זייער טאלאנט אויף גנאָד און אויף אומגנאָד. זיי האבן באזינגען אין ווערסן די טאטן פון די פינסטערסטע סאטראפן, געשניצט און געמאלן זייערע געשטאלטן, פעלשנדיק אפט די ברוטאלקייט פון זייער פרצוף דורך פארדעקן מיט אן אויסגעבארגטן לייטזעליגן שמייכל. די מערהייט אבער איז באשטאנען פון אינדיפערענטע וואס האבן זיך אונטערגעגעבן דעם שטראם אננעמענדיג פאר ליב די הערשנדע באדינגונגען אבי מען זאל זיי לאזן צו רו און זיי זאלן קענען רואיג טון

דאס נאציסטישע דייטשלאנד מיט היטלער'ן בראש. זיי האבן דאס ווארט פארקנעכטעט און עס איינגעשפאנט אין פראפאגאנדע וואגן. דורך די ראפינירטקייט און דערפינדערישקייט פון זייערע פייניגונגס מעטאדן האבן זיי ווייט אריבערגעשטיגן די גרויזאמקייטן פון מיטל-אלטער אפילו פון אזיאטישן דזשינגיס כאן. די צווייטע וועלט מלחמה וואס האט אפגעקאסט אזויפיל מענטשליכע לעבנס האט נישט באוויזן צו ברענגען דעם געגארטן שלום. זי האט אבער געגעבן א געוואלדיגן שטויס פאראויס די וויסנשאפט, דער עיקר די טעכנאלאגיע. דערפאר

אויך אין אנדערע טיילן פון דער וועלט. אזוי ווי מען קען זיך נישט אפגרענעצן פון א מגיפה, אזוי קען מען נישט אויסמיידן די ווירקונג און פאלגן פון אזא שוידערליך פארברעכן ווי דאס אויסמארדן, פארברענען און פארגאזן מיליאנען אומשולדיגע קרבנות, ווי דאס האבן באוויזן צו טון די הארדע צעיושעטע היטלעריסטן. דאס בלוט וואס האט דורכגעווייקט די ערד שרייט נאך אלץ צו די הימלען און מאנט, און דער טשאד פון די קרעמאטאריום קוימענס האט פארסמט נישט נאר די לופט, נאר אויך דעם גייסטיגן קלימאט. אָט די דאָזיקע גײַסטיקע פּאָלושען, װי מע רופֿט עס דאָ, האָט זיך פֿונאַנדערגעטראָגן איבער אַלע קאָנטינענטן, פּונקט װי עס עקסיסטירט נישט קײן גרענעץ פֿאַר דער אױסשפּרײטונג פֿון אַ מגײפֿע, אַזױ קען מען אױך נישט שטעלן קײן באַריערן פֿאַר דער פֿאַרשפּרײטונג פֿון די גײַסטיקע באַקצילן. פֿון דער צװײטער זײַט, האבן די רויטע הערשער אין קרעמל צעטרעטן די וואונדערליכסטע אידעע פון מענטשליכער פרייהייט און פארברידערונג. זיי באנוצן זיך בלויז מיט איר אויף א צינישן אופן כדי צו פארדעקן, קאמופלאזשירן, זייערע אכזריות'ן און די אימפעריאליסטישע גיעריגקייט זייערע צו באהערשן די גאנצע וועלט. נישט בלויז דאס מענטשליכע לעבן איז געווארן פארביליגט, ווי שטענדיג אין אזעלכע פאלן איז אויך דאס ווארט געווארן דעוואלואירט, דעגראדירט, צו דער ראלע פון באדינען די הערשער. די דאזיגע גלייכשאלטונג פון יעדן פרייען געדאנק, דער באנקראט פון אידעען און אידעאלן, האבן אריבערגעטראגן זייער ווירקונג אויך אויף די געביטן פון קונסט און ליטעראטור. מיר זענען אריין אין דער ערא

מחמת ער פילט אז ער קען שוין מער נישט טראגן קיין אחריות פאר א מאקאברישער וועלט וואס האט ביי אים צוגערויבט זיין אידענטיטעט. יא, מיר זענען אריין אין דער פאזע פון גייסטיגער מונדורירטקייט אין די דיקטאטורישע לענדער. פאליטישע אוניפארמירטקייט, און אין די פרייע לענדער איז עס דער קאמערציאליזם וואס שאפט די דאזיגע רעגלעמענטאציע. משה נאדיר האט אין איינער פון זיינע פרעכטיגע סאטירעס איבערגעגעבן דעם גאנצן אימפאקט פון א גרויסער רעקלאמע מיט אן אויסגעמאלענעם אקס וואס לויפט אים נאך, ווי ער זאל זיך נישט קערן און ווענדן מיט די אמאליגע און היינטיגע טיראנען קאנקורירט איצט א ניי-אויפגעקומענע טיראניי, די טיראניי פון טעכנאלאגיע. פריער פֿלעגט דער מענטש אײַנשפּאַנען צו דער אַרבעט אַ פֿערד, אַן אָקס, אַן אײזל צי אַ קעמל. הײַנט גײט דער מענטש אין שפּאַן פֿון דער טעכנאָלאָגיע. פֿאַרשטײט זיך, אַז די דאָזיקע נײַ-געשאַפֿענע לאַגע האָט געמוזט משפּיע זײַן אַלע געביטן פֿון מענטשלעכן לעבן און אױך נישט אױסגעמיטן די קונסט און ליטעראַטור. דער נײַער גולם, דעם מענטשס באַשאַף, וואָס זײַן אויפֿגאַבע האָט געזאָלט זײַן צו פֿאַרלײַכטערן דעם מענטש דאָס לעבן, טון די שווערסטע אַרבעט, אָט דער גולם וואַקסט און צעוואַקסט זיך אַלץ מער, באַקומענדיק די אויבערהאַנט איבער דעם מין מענטש, און שוין איצט לעבט דער מענטש אין שטענדיגן פחד פאר דעם צעשטערערישן כח פון דעם דורך אים אליין באשאפענעם גולם. קרעאטיווקייט, יעדע קרעאטיווקייט מיינט קאנסטרוקציע, מיינט פון שפליטערס, ברעקלעך, אויספארעמען, געשטאלטן, אידעען, אין א גאנצקייט וואס זאל ווערן די טרעגערן פון א סימבאל. אין א צייט פון שפאלטן און צעשטויבן דעם אטאם, אין א צייט וואס טראגט אויף זיך דעם חותם פון דעסטרוקציע, האט עס געמוזט קומען צו א גורל'דיגער קאנפראנטאציע מיט די עטאבלירטע ווערטן אין דעם אויפגע.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.